אידאלט איז וואס איז דאס איז לאה און רחל האט ער אים געזאגט בקיצור לאה איז עלמא דאתכסיא עולם המחשבה און רחל איז עלמא דאתגליא אותיות הדיבור וואס די צוויי בחינות זענען מאיר אין ארץ ישראל און בזמן שבית המקדש היה קיים דערנאך זאגט ער והעיקר וואס איז געווען דער עיקר אין ארץ ישראל היה בחינת רחל שנקראת עקרת הבית דער עיקר איז געווען רחל דערפאר ווערט זי אנגערופן עקרת הבית זי איז געווען דער עיקר כי המחשבה מתלבשת בתוך הדיבור והדיבור היה מתגלה, ס'איז וואס איז געווען בגלוי אין וועלט, וואס איז געווען בהתגלות, דער התגלות איז געווען בחינת רחל, און די מחשבה איז געווען בהתלבשות אין בחינת הדיבור. ולפי ש א איז דער עיקר איז געווען, וואס איז געווען בהתגלות הייסט דאס, דער התגלות איז געווען דיבור, נישט מחשבה, דערפאר איז דער עיקר אין ארץ ישראל געווען נרגש בחינת רחל. לפי שרחל היא בחינת הדיבור עלמא דאתגליא, לכך היה אז בארץ ישראל גילוי אלקותו יתברך שהיו חכמים גדולים בעלי רוח הקודש ונביאים, וויבאלד אז אין ארץ ישראל איז יעמאלט געווען דער גילוי פון רחל וואס רחל איז עלמא דאתגליא, דאס הייסט אז עס איז געווען א מדריגה וואס איז געווען גילוי אלוקות, און דערפאר איז געווען חכמים גדולים אין ארץ ישראל בעלי רוח הקודש און נביאים כפי שפירש רשי לגבי יונה ויחזקאל שאין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל בפרט בית המקדש בית המקדש אליין והשראת השכינה עס איז געווען בקדש הקדשים ואורים ותומים ועבודת הקרבנות שהיה יורד אש שלמעלה, איז וויבאלד עס איז דאס אלץ איז געווען מצד דעם וואס בחינת רחל איז געווען בגילוי, דאס וויבאלד אז בחינת רחל איז געווען בגילוי בזמן שבית המקדש היה קיים דערפאר איז געווען גילוי אלוקות אין ארץ ישראל, סיי אין די אידען אין ארץ ישראל, ס'איז געווען חכמים גדולים, ס'איז געווען נביאים, ס'איז געווען בעלי רוח הקודש און נביאים וואס לאחרי הגלות איז בטלה בטלה בטלה נבואה.

אין א טבע שהיא בחינת רחל, שכינה ווערט אנגערופן רחל, שהיא בחינת גלות בע' שרים, ואינה מאירה כלל מערך הגילוי שהיתה מאירה בזמן הבית, שהיה הדיבור מתגלה, מה שאין כן עכשיו כתיב כרחל לפני גוזזיה נאלמה. זענען אפאר שורות. איז איז וואס איז געטראפן בזמן הגלות? בזמן הגלות איז דער עיקר ווערט אנגערופן גלות השכינה. וועלכע מדריגה פון אלקות איז געגאנגען אין גלות איז דאס בחינת רחל? שכינה ווערט אנגערופן רחל, זי איז געגאנגען אין גלות, און זי איז בכלל נישט מאיר אזוי ווי ער זאגט, ואינה מאירה כלל מערך הגילוי שהיתה מאירה בזמן הבית. יעמאלט איז דער דיבור ס'איז געווען יעמאלט אין התגלות, התגלות אלוקות. משא"כ בזמן הגלות איז דער דיבור, דער גילוי השכינה, גילוי אלוקות שטייט בהתעלמות, וואו דאס שטייט אין גלות, גלות הייסט אז א ענין שטייט בהתעלמות, אין א געפענגעניש. און זי שווייגט, זי רעדט נישט, משא"כ עכשיו כתיב כרחל לפני גוזזיה נאלמה, אזוי ווי א שעפסל וואס שווייגט בשעת מען שערט אפ די האר, על דרך זה די השפעת השכינה גלות הייסט אז דער אלוקות איז מאיר און מחיה דער וועלט, אפילו בזמן הגלות ווי וואס איז מחיה וועלט, וואס איז מחיה עולם? דאס איז אלוקות איז מחיה דער וועלט, נאר דער חיות אלוקי, דער חיות אלוקי איז בהעלם, שווייגט, דער חיות אלוקי איז בגלות, בהעלם. והעבודה בדרך בירורים.

ס'איז אז מען זאגט אז מען זאגט ס'איז דא די אבות אברהם יצחק יעקב וואס דאס זענען דער זכר און די משפיע, ער איז דער מקור החיות ער איז די משפיע, און דערנאך איז דא דער מקבל דער אישה דער נקבה איז דער מקבל, איז על דרך זה זאגט מען בנוגע צו די אבות און די אמהות, די אבות זענען די משפיעים, זיי זענען די מקור ההשפעה, דערנאך איז דא די נשי די אמהות זיי זענען געווען די מקבלים. איז דער אלטער רבי זאגט דא אז אין די מקבלים איז דא צוויי אופנים, ס'איז דא די מדריגה די מקבל פון לאה, און די מקבל די מדריגה בחינה פון רחל, אזוי ווי אותיות, אותיות זענען אויכעט מקבל פון א תוכן, אותיות זענען מקבלים פון שכל, איז דא אותיות המחשבה און אותיות הדיבור. על דרך זה אז מ'זאגט עולמות, עולמות איז אויכעט א מושג פון א מקבל מיט א משפיע, יעדער עולם באמת איז א מקבל מיט א משפיע, ווייל דער עולם, די נבראים וואס געפינען זיך בתוך העולם זיי זענען די מקבלים, זיי זענען די מציאות, א מציאות פון א וועלט. און דער מציאות נעמט אין זיך אריין א אור, א חיות אלוקי. איז יעדער עולם באמת איז אויכעט אזוי ווי אותיות, יעדער עולם איז א נברא וואס איז א מציאות וואס ער איז מקבל פון אלוקות, ער איז מקבל א גילוי אלוקות, ער איז מקבל פון אלוקות. און דער אלטער רבי זאגט אז אין עולם וואס עס הייסט מקבלים פון אלוקות איז דא צוויי אופנים, ס'דא א אופן פון מחשבה, און ס'דא אן עולם פון אופן הדיבור, אותיות הדיבור. דאס איז לאה און רחל. וואס איז דער חילוק פון מחשבה מיט דיבור? וואס איז וואס איז די נפקא מינה אז מען זאגט א מקבל פון בחינת מחשבה און א מקבל וואס איז אין די בחינה פון דיבור, איז דער פשט איז דער איז דער איז דער איז דער חילוק אין דעם איז על דרך ווי מען זאגט בנוגע צו א א א תלמיד יעדער ס'איז בשעת מען זאגט בשעת מען זאגט אז ס'איז דא א א מקבל מיט א משפיע לאמיר נעמען אפילו א רב מיט א תלמיד איז דער רב איז משפיע גיבט עפעס איבער צו דער תלמיד עס איז דא צוויי אופנים.

אז אז דער תלמיד איז מקבל עפעס פון דער רב איז דא איין מקבל וואס זיין גאנצן זיין גאנצן זאך זיין גאנצן זיין זיין גאנצע זאך ליגט אין מקבל זיין דאס וואס דער רב זאגט מקבל זיין דאס וואס דער רב זאגט און טיפער אריין נעמען אין זיך דאס וואס דער רב זאגט ס'איז דער רב זאגט עפעס א העכער ענין וואס איז העכער פון די פון די תלמיד ער זאגט דער רב זאגט עפעס א טיפער ענין צו א העכערע ענין און דער תלמיד זיין עיקר זאך איז זיך אריינלייגען טיפער דערהערן דאס וואס דער רב זאגט אים, און דער עיקר תנועה זיינער איז מקבל זיין, זיין א בור, מקבל זיין פון דעם רב, מקבל זיין נאך טיפער וואס דער רב זאגט, און נאך טיפער, מקבל זיין נישט מיינט נישט נאר אז א מענטש שטייט אויף זיין ארט און ער איז מקבל אויף זיך א ענין, מקבל זיין זיך ער ארבעט צו זיך טיפער

זיין עיקר הדגשה איז דערהערן וואס טיפער דברי הרב, ווייל דאס איז דער שכל הרב וואס דער רב זאגט אים, דאס איז איין תלמיד, דערנאך קען זיין א צווייטער תלמיד א צווייטער מקבל, אבער זיין עיקר זאך איז ווי מ'זאגט מעיין המתגבר, ס'איז זיין עיקר ענין איז צו נעמען דאס וואס דער רב זאגט און דאס פארנאנדערשפרייטן, דאס פארברייטערן. דאס ברענגען דאס צו א ווייטערע שטח. נישט זיין עיקר נקודה איז צו צו טיף פארשטיין מיט דביקות אין א קבלה אין א תנועה פון קבלה צו דאס וואס דער רב זאגט. נאר זיין עיקר זיין עיקר ענין איז נעמען דאס וואס דער רב זאגט און דאס פארנאנדערשפרייטן. דאס מסביר זיין צו אנדערע, דאס פארנאנדערשפרייטן, נעמען דאס ווייטער. ס'איז אן אנדער ס'איז אן אנדער נקודה, אן אנדער אופן פון קבלה. ס'איז דא א מעלה פון א מקבל וואס זיין עיקר ענין איז זיך טיפער זיין דבוק, טיפער אריינקריכן אין דברי הרב. איז וואס איז די עיקר מעלה וואס וואס קען זיין צוויי צוויי צוויי צוויי מעלות ביי א ביי א רב וואס וואס פאר א מעלה קען זיין אין א תלמיד ס'איז איין ס'איז איין מעלה וואס איז דא א תלמיד וואס ער דערנעמט זייער טיף דאס וואס די רב זאגט און ער איז זייער א ער איז א מעיין אין דאס וואס די רב זאגט לאו דווקא דער תלמיד האט א חוש צו מסביר זיין צו צו צו צו ארויסברענגען אמאל די רב האט אין זיך א שוועריקייט ווי צו מסביר זיין א זאך די רב שטייט אין א העכערע מדריגה ווי דער תלמיד איז דער איז איין תלמיד זיין מעלה איז וואס הגם אז ער געפינט זיך אין א נידעריגע עולם אין א נידעריגערע וועלט פון דער רב אף על פי כן פארשטייט ער דאס וואס דער רב זאגט האט ער א טיפער א טיפער פארשטאנד אין דאס וואס דער רב זאגט ער איז א מעיין אין דאס וואס דער רב זאגט דערנאך קען זיין א מעלה א צווייטער תלמיד וואס זיין עיקר מעלה איז נישט אזוי פיל אין דעם וואס ער דערהערט דער טיפקייט פון דער רב נאר ער האט א מעלה וואס ער קען אראפ טראגען און שענער מאכען אין א וועג דאס וואס דער רב זאגט ער קען עס אראפ טראגען קען ברענגען משלים אויף דעם קען עס בעסער פארברייטערען דאס וואס דער רב זאגט. ס'איז אן אנדערע מעלה וואס ער קען בעסער אראפטראגען דאס וואס דער רב זאגט, איז על דרך זה וואס איז די חילוק פון מחשבה מיט דיבור, ס'איז דא מענטשן מ'זאגט ס'איז דא מענטשן בעלי מחשבה און בעלי דיבור, מחשבה איז וואס יעדער זאך זאגט מען וואס בשעת מ'זאגט א מענטש אז ער איז א בעל מחשבה צו ער איז א בעל דיבור צו א בעל מעשה וואס איז די חילוק אין דעם, יעדער מענטש האט א נפש,

טיפער טיפער אריינקריכן אין דער מקור החיות, טיפער אריינקריכן אין דער נקודה, און די מעלה וואס זיי זעען אין די התפשטות איז נישט נישט אין דעם וואס דער נקודת החיות ווערט מתפשט איבעראל, דער דער מעלה איז וואס דורך דעם קריגט דער נפש מער מקבלים. במילא וואס איז דא די התפשטות החיות איז אז מער אז אז אז מער ס'הייסט מערערע ערטער שטייען אין א ביש שטייען אין א ביטול און א דביקות צו די נקודת הנפש אבער דאס איז די מעלה די מעלה איז אז מען זאגט א מענטש איז א בעל מחשבה בעל מחשבה הייסט אז ער אז ער איז מער ער ער ער וויל טיפער אריינטיפן אין זיך אליין. טיפער אריינטיפן אין זיין מהות, נישט אין דעם באשטייט זיין עיקר געשמאק, אין טיפער אריינטיפן זיך, אין דער מהות החיים זיין, אין דער טיפעניש פון זיין לעבן. א בעל דיבור איז, ער זעט נישט די מעלה אין טיפער אריינקריכן אין זיך, דער עיקר מעלה איז אין אויסנוצן זיין לעבן און דאס פארשפרייטערן, און דאס ברייטער מאכן, דאס ברענגען צו צו צו ווייטערע ערטער, משפיע זיין אין אנדערע, צו אויסנוצן זיין לעבן און צו פארברייטערן זיין לעבן, איז אין אלוקות אויך דא די זעלבע זאך, אין דער יעדער וועלט איז פאראן א חיות אלוקי אין דער וועלט, און ס'קען זיין איין איין מענטש וואס דאס איז לאה וואס זיין עיקר הדגשה איז אין אין אריינקריכן טיפער אין דער עומק ופנימיות וואס געפינט זיך אין וועלט. און דאס וואס איז דא חיצוניות, די חיצוניות וואס ער וויל אויפטון מיט די חיצוניות איז אז זיי זאלן אויכעט שטיין אין א ביטול און אין א העלאה און א דביקות צו דער פנימיות, צו דער חיות. וואס ער וויל אויפטון איז אז די חיצוניות, דאס איז די מציאות וואס איז דא אין וועלט, זאל שטיין מיט א דביקות און א כליון צו דער פנימיות החיות וואס איז דא אין וועלט. אין דעם באשטייט די מעלה ביי אים. און די מעלה פון דיבור איז פארקערט, די מעלה פון דיבור איז נעמען דער חיות און דאס מער פארנאנדערברעקלען, מער פארשפרייטערן, מער ברענגען דאס ווייטער, ז ז זאל שטיין אין א התפשטות, די חיות זאל שטיין אפען, על דרך ווי דיבור בכלל. דיבור איז נעמען דער חיות הנפש, אז דער חיות הנפש זאל שטיין בהתרחבות, שטיין בהתפשטות, וואס מער, וואס מער אויפטון, וואס מער, וואס מער מתפשט זיין, נישט, נישט אז דער, אז דער חוץ זאל שטיין אין א דביקות צו דער פנים, נאר דער פנים זאל שטיין אין א, אין א, אין א, אין א תנועה פון זיך ארויסברענגען בחוץ.

זיך מתעלה ווערן פון דער וועלט, צו דער עיקר עבודה איז צו נתקרב ווערן צו אלוקות און טיפער אריינקריכן, טיפער זיך פארדביקות ווערן מיט געטליכקייט, מיט די פנימיות וואס איז דא אין וועלט, און שטיין אין א העלאה, שטיין אין אין אור פון למעלה, צו דער עיקר ענין איז אראפברענגען געטליכקייט למטה, אראפברענגען געטליכקייט, אז געטליכקייט זאל שטיין מער מיט א התפשטות, מער מיט א התרחבות, דאס עולם המחשבה מיט עולם הדיבור. איז דער אלטער רבי זאגט אז בזמן הבית בזמן שבית המקדש היה קיים איז געווען בחינת רחל בהתגלות די בחינת דיבור אלוקי וואס דאס איז דער דאס איז באמת דער חיות אלוקי וואס איז דא אין וועלט דאס שטאמט פון דער דיבור שלמעלה פון בחינת רחל פון בחינת דיבור זי איז דער וואס זי זי זי איז דער וואס איז משפיע חיות בגלוי צו וועלט איז בזמן הבית איז בחינת רחל געווען בהתגלות ס'איז געווען בגילוי בחינת רחל גילוי אלוקות ס'הייסט ממש ס'איז געווען א גילוי אלוקות בהתפשטות אין ארץ ישראל. ס'איז געווען נביאים און רוח הקודש, ס'איז געווען איז געווען א התגלות אלוקות אין ארץ ישראל, מה שאין כן בזמן החורבן איז דער בחינה פון אלוקות וואס איז מתפשט, וואס קומט אן בירידה און התפשטות אין וועלט, איז היינט איז אויך דא א חיות אלקי וואס שטייט בהתפשטות אין וועלט, די וועלט לעבט דאך פון פון אייבערשטן, מצד וועלכע בחינה לעבט דער וועלט, אין זמן הגלות איז דאך דער וועלט שטייט נישט אין א דביקות צו אלוקות, אין וואס פאר א אופן שטייט דער וועלט בזמן הגלות אין א אופן וואס זי איז אפגעריסן פון געטליכקייט, אין אופן פון פירוד, אן אופן וואס איז נישט וואס איז נישט נרגש דער חיות אלוקי, און וואס פאר א בחינה איז מאיר אין דער נידעריגע וועלט נאר בחינת דיבור איז מאיר, נאר בחינת הדיבור פון אלוקות, וואס זיין ענין איז צו מתפשט זיין למרחוק, לאו דווקא דאס וואס דער מקבל שטייט אין א ביטול און א כליון צו דער רב, נאר אז דער רב זאל שטיין בהתפשטות, און מצד דעם, און מצד בחינת רחל, דאס דער חיות אלוקי וואס איז דא היינט אין וועלט שטאמט פון בחינת דיבור, נאר די בחינת דיבור איז איז בגלות, ווייל די ע' שרים, די קליפות איז מעלים אויף דער חיות אלוקי וואס איז דא וואס איז דא אין וועלט. מה שאין כן אין בחינת לאה, בחינת לאה וואס זי איז נישט מתפ וואס דאס איז נישט די התפשטות פון אלוקות אין וועלט, דאס איז וואס די נבראים שטיין אין א ביטול וכליון צו אלוקות, זיי שטיין מיט א דביקות און א יחוד צו דעם מקור, נישט וואס דער מקור שטייט בהתפשטות, איז דער ענין הייבט זיך נישט אן דער גלות בכלל. דער גלות איז וואס דער חיות אלוקי וואס איז מאיר אין וועלט שטייט בהתעלמות. אבער דער חיות אלקי וואס שטייט נישט אין א תנועה פון השפעה און התפשטות, דער חיות אלקי וואס שטייט אין א וואס שטייט אין זיך, שטייט אין די פנימיות, וואס די נקודה זיינע איז אותיות המחשבה, די נקודה זיינע וואס די נבראים שטייען מיט א ביטול און א כליון און א דביקות און א געגועים צו דער עצם ענין, איז דאס שטייט בכלל נישט בהתגלות אין וועלט בזמן הגלות. איז אויף דעם האט נישט אנגערירט דער גלות. און דאס זאגט אלטער רבי בזמן הבית איז געווען בחינת המחשבה וויבאלד אז ארץ ישראל איז געווען א כלי צו אלוקות איז געווען ביידע ענינים בהתגלות אין וועלט דורך דיבור דורך דעם וואס איז געווען א גילוי אלוקות אין וועלט בהתפשטות האט מען אויך געקענט צוקומען צו צו מחשבה אויכעט אין ארץ ישראל אבער בזמן הגלות איז יעמאלט נאר בחינת רחל שטייט בגלות אבער בחינת לאה דארטן האט נישט אנגערירט דעם גלות און דאס בלייבט אין ארץ ישראל דווקא אין בחינת לאה. הייסט, די בחי' לאה און רחל פון אלקות מחשבה און דיבור דאס שטייט דווקא אין ארץ ישראל, בארצות החיים אין ארץ ישראל לייכט די צוויי עניינים פון מחשבה און דיבור, ס'איז דארטן איז דער ארט אויף צוקומען, סיי אז דארטן קען זיין התגלות אלקות און סיי אז דארטן קען זיין א דביקות און א יחוד מיט אלקות, דאס אין ארץ ישראל, נאר בזמן הבית שטיין ביידע עניינים בהתגלות אין ארץ ישראל, בזמן הגלות איז בחינת רחל שטייט בהעלם, און בחינת לאה איז געבליבן אין ארץ ישראל, גלות האט נישט אנגערירט אין בחינת לאה. דאס זאגט אלטער רבי דא. זאג. ומכל מקום, מכל מקום, די לעצטע שורה פון דעם, ומכל מקום, נשאר מאיר בארץ ישראל בחינת לאה, והיא מדרגה יותר גבוה מבחינת רחל. וכמשל המחשבה שהיא רוחנית ונעלית מן הדיבור. און ס'הייסט די אלטע רבי זאגט איצטער אז אין ארץ ישראל היינט איז דא א געוויסע מעלה לגבי זמן הבית ווייל בזמן הבית איז בחינת מחשבה געווען בהתלבשות אין בחינת הדיבור, ווי די אלטע רבי זאגט פריער, מה שאין כן היינט וויבאלד אז בחינת הדיבור איז געגאנגען אין גלות און בחינת המחשבה איז נישט בהתלבשות אין בחינת הדיבור, איז לייכט בחינת המחשבה ווי עס איז במקומה, איז זי נאך העכער ווי ס'איז געווען בזמן בית בזמן הבית, אלטע רבי מאכט זייער אינטערעסאנט לפי זה, די אלטע רבי זאגט אזוי, כמשל המחשבה שהיא רוחנית ונעלית מן הדיבור, לאמיר זען אינעווייניג ווי די אלטע רבי זאגט, שהיא אינה בגלות, די אלטע רבי זאגט אז לאה איז נישט בגלות, כי רחל נקרא מ"ם פתוחה, שיש ממנה פתח ומבוא ליניקת החיצונים. דאס איז מצד דעם אליין וואס רחל איז בחינת דיבור, אבער וואס איז די הדגשה פון בחינת דיבור? די הדגשה פון בחינת דיבור איז די התפשטות פון אלוקות וואס ווייטער, און מצד דעם קען זיין יניקת החיצונים. אז די נקודה איז התפשטות פון אלוקות און מ'מאנט נישט פון דעם מקבל שטיין בדביקות, וואס איז דער עיקר שטרעבונג? אז ס'זאל זיין התפשטות וואס מער. איז ליגט מען נישט אין די דביקות אין דעם עצם ענין, מען ליגט מער אז די ענין זאל אנקומען וואס ווייטער, און מצד דעם קען זיין יניקת החיצונים, אז אמאל וועט מען צוליב די התפשטות פארלירן די נקודה, וויבאלד מען זוכט אזויפיל די התפשטות פון אלוקות וועט מען פארלירן די נקודה, און מצד דעם קען זיין התפשטות אלוקות אפילו בזמן הגלות, דאס הייסט קען זיין התפשטות חיות אלוקי אין נבראים אפילו בשעת די נקודה פון אלוקות שטייט נישט בהתגלות, אבער אף על פי כן וויבאלד אז דער עיקר זאך איז התפשטות אלוקות, וועט זיין התפשטות אן דעם וואס ס'לייכט דער נקודה, איז קען זיין יניקת החיצונים, דאס ווערט אנגערופן מ' פתוחה, שיש ממנה פתח ומבוא ליניקת החיצונים בזמן הגלות, מה שאין כן מבחינת מ' סתומה, דאס איז לאה, מחשבה, מחשבה איז מ' סתומה, איז דארטן וויבאלד דאס איז מחשבה זוכט מען נישט די התפשטות פון אלוקות, אין מחשבה זוכט מען נאר אן א מקבל וואס זאל שטיין ביחוד און א דביקות א גאנצע צייט צו דעם עיקר ענין, שטייט אמאל, דאס איז דערפאר ווערט לאה אנגערופען לאה איז מלשון לאות, לאות מיינט א מענטש ווערט פארלירט די געשמאק אין א זאך ווערט אנגערופען לאות, מלשון א פסוק די גמרא לא ג נלאו לאות, לאות איז א מענטש ווערט פארלירט די געשמאק אין א זאך, שטייט אז אז אין מחשבה אז אין אזא מקבל און אזא משפיע פארלירט סיי די משפיע דער חשק און סיי דער תלמיד פארלירט דער חשק, ווייל תענוג תמידי אינו תענוג. איז דער זאך אז שטייט דער מקבל וואס ער שטייט בביטול, וואס ער שטייט אלעמאל בביטול צום רב און ער זוכט הערן וואס טיפער און וואס מער דער רב און נישטא קיין התחדשות אין דעם, ער שטייט לכתחילה אין א ביטול און א דביקות צום רב, איז אין אזא מין סארט תלמיד קען זיך פארלירן די געשמאק, דאס ווערט אנגערופן לאה, קען פארלירן די געשמאק. מה שאין כן אין רחל וואס דער א מקבל וואס זיין וואס זיין הדגשה איז וואס ער נעמט די רב און ער ברענגט דאס ווייטער און ער דאס ער ברענגט דאס צו ווייטערע ערטער ער איז מסביר אין מער משלים דאס וואס די רב זאגט ער ברענגט עס צו א ווייטערע שטח איז מצד דעם איז אלעמאל דא א חידוש איז אלעמאל דא התחדשות איז אלעמאל דא תענוג איז לאה אבער און מצד דעם איז דא א מעלה אין לאה ווייל קיין יניקת החיצונים קען נישט זיין פון לאה ווייל לאה איז אותיות המחשבה וואס די אותיות דער מקבל שטייט אין א ביטול און א דביקות צו דער עצם ענין. עס שטייט אלעמאל אין א דביקות צו דעם עצם ענין, און מצד דעם קען קיינמאל נישט זיין א השפעה צו א מקבל וואס איז ווייט, אז מען זוכט דאך אז עס איז נישטא בכלל דער מעלה פון התפשטות פון דער רב, דער מעלה איז אז דער מעלה איז אין מקבלים וואס זאלן שטיין בדבקות ובביטול צום רב, א מקבל וואס זאל שטיין בכליון און בביטול צו דעם עצם ענין, אבער דער עצם דער התפשטות פון דער ענין נישט דאס איז דער ענין, דער דיבור פון דער ענין נישט דאס איז די מעלה, און מצד אזא ענין קען קיינמאל נישט זיין קיין יניקה לחיצונים.

פארוואס זאגט מען ס'איז לכאורה געווען נאר א גלות און א נידריגע מדריגה פון אלוקות? איר פארוואס איז דא העלם העלם העלם אינגאנצן? אך לפי שהאלמות איז הסתר והעלם, לכך אין הגילוי אלוקות עכשיו בארץ ישראל בערך הגילוי שהיה בזמן שבית המקדש קיים התפשטות פון אלוקות נישט דא אין ארץ ישראל. ס'איז דא אויב אויב א נברא וואס זאל שטיין בביטול און א כיליון צו דעם עצם ענין אלוקי, דאס קען זיין אין ארץ ישראל. אבער וויבאלד אז אין דער גילוי פון אלוקות איז דא איז אלמות איז איז דא א פראבלעם אין גילוי עס איז עס איז נישטא קיין התפשטות אלוקות, דער גילוי אלוקות שטייט בהעלם, און דער חיות האלוקי שטייט בהתעלמות, און נבראים האבן נישט קיין הרגש אין דעם עצם ענין האלוקי, א נברא שפירט זיך אפגעריסן פון געטליקייט אז עס איז נישטא קיין גילוי אלוקות, און ווי וועט ער קענען זיך ברענגן צו זיין בביטול ובדביקות צו צו צו דעם, אוודאי קען ער נישט אנקומען צו עצם המחשבה. בזמן הבית ווען ס'האט געלויכטן גילוי אלוקות, וואס דערפאר איז געווען אז ס'איז געווען התגלות אלוקות אין וועלט, איז געווען, האט מען געהאט א הרגש אין אלוקות, האט מען געקענט אויך צוקומען צו עולם המחשבה, האט מען געקענט אויך צוקומען צו אנקומען צו די מדריגה פון זיין בביטול ובדביקות צו דעם עצם ענין האלוקי, נישט נאר צו דער התפשטות, דורך דער התפשטות וגילוי אלוקות האט מען געקענט צוקומען צו ווערן א כלי צו דעם עצם ענין האלוקי. אבער בזמן הגלות וואס דער התגלות אלקות איז דאך נישטא, איז די נבראים שטייען, איז אלקות שטייט בהתעלמות פון די נבראים. א נברא איז נישט מרגיש אלקות, איז ווי וועט ער בכלכתחילה צוקומען צו אותיות המחשבה? ער שטייט בכלל אינגאנצן אפגעריסן. איז דערפאר איז דער גלות, דאס איז דער גלות, וויבאלד אז עס איז נישטא דער עולם, עס איז נישטא דער עולם הדיבור, עס איז נישטא קיין גילוי אלקות אין וועלט, איז במילא קען מען נישט אנקומען צו בחינת המחשבה. איז אין בחינת המחשבה מצד עצמו נישט געווען קיין גלות טאקע.

זיי שטייען העכער פון דער העלם, איז יכולים להשיג עכשיו בארץ ישראל השגות עליונות יותר, אפילו ממה שהשיגו צדיקים כמותם בזמן הבית, דאס איז דאס איז דא קלאר טערמינעט, מצד דעם עצם מחשבה איז היינט העכער ווי עס איז געווען בזמן הבית. ס'איז די צדיקים גדולים וואס ביי זיי נישטא דער העלם פון גלות, קענען צוקומען היינט אין ארץ ישראל צו העכערע השגות ווי צדיקים בזמן שבית המקדש היה קיים. ווי איז דאס? ווייל בזמן הבית איז געווען דער מחשבה מלובש אין עולם הדיבור, וויבאלד ס'איז געווען דער התגלות והתפשטות אין אלוקות, איז דער בחינת המחשבה געווען מלובש אין בחינת הדיבור, אבער ס'איז נישט געווען דער גילוי המחשבה ווי עס איז לעצמו, דאס הייסט, ס'איז געווען דער התפשטות פון אלוקות. אלץ התפשטות און אפילו דער אפילו דער פנימיות ועצם פון אלוקות איז געווען אלץ אין א תנועה פון התפשטות בזמן בזמן הבית איז געווען א תנועה זמן פון גילוי בזמן הגלות איז דער אלוקות שטייט נישט בהתגלות אבער דער עצם ענין אלוקי איז פאראן אין ארץ ישראל נישט בהתגלות אבער דער עצם ענין אלוקי איז פאראן אין ארץ ישראל. פארקערט איז דער ביטול ודביקות טיפער אין ארץ ישראל היינט ווי עס איז געווען בזמן הבית. און דערפאר קען זיין היינט אין ארץ ישראל היינט בזמן הגלות נאך העכערע השגות ווי עס איז געווען בזמן הבית. ס'איז דער אלטער רבי איז מדגיש צדיקים כמותם. ס'איז אפילו צדיקים כ מ אזיל אזעלכע צדיקים בזמן הגלות קענען צוקומען צ העכער אין ארץ ישראל דווקא דער אלטער רבי רעדט נישט פון חוץ לארץ דווקא אין ארץ ישראל איז צדיקים כמותם פון די אידן איז בזמן הבית איז נישט געלויכטן בחינת המחשבה פון אלוקות און דווקא בזמן הגלות איז דאס איז דאס פאראן. וזה מאחר שהשגה היא בחינת מחשבה היונק מי שעדיין למעלה מהתלבשות בעולם הדיבור. דער אלטער רבי זאגט דאך פריער אז בזמן הבית איז געווען רחל איז געווען עקרת הבית. ס'הייסט דער עיקר איז געווען בחינת רחל נישט בחינת לאה. און בחינת המחשבה איז געווען מלובש אין עולם הדיבור. אבער וואס איז געווען דער עיקר, זמן הבית איז א זמן פון גילוי. איז אלץ איז דורכגעגאנגען דורך דער ענין הגילוי, משא"כ בזמן הגלות איז גילוי נישטא אבער דער עצם ענין איז פאראן, און דער עצם ענין איז פאראן שטארקער ווי ס'איז געווען בזמן הבית. און דאס איז כמו האריז"ל שהשיג השגות עצומות מה שלא השיגו צדיקים גדולים בדורות הקדמונים.

און דאס איז וואס וואס אותיות שטייען בנפרד און דער עיקר איז וואס דער מקור איז מתפשט ווייטער, נאר דער דער חילוק איז אויכעט אין דעם ענין וואס וואס וואס איז מלובש אין די אותיות. אין אותיות הדיבור שטייט דער מדריגה וואס איז בגדר גילוי, וואס איז וואס איז בגדר התפשטות, מה שאין כן אין די בחינה פון אותיות המחשבה שטייט דער ענין ווי עס איז בהעלם, דער ענין ווי ער שטייט העכער פון גילוי, העכער פון התפשטות, דער ענין ווי דער ענין שטייט בעצם, איז ביז בזמן הגו בזמן הבית איז געווען איז מען האט מען געקענט צוקומען צו נאר צו די ענינים זיינען בגדר גילוי, בגדר התגלות, און אפילו די ענינים פון מחשבה איז דאס נאר ווי עולם הדיבור נעמט מחשבה, דאס הייסט די ענינים פון מחשבה וואס קען סוף כל סוף נתגלה ווערן,

על פי פשטות, איז שווער צו פארשטיין וואס דער אלטער רבי זאגט, ווייל על פי פשטות איז אין, איז אין, אז ס'נישטא עולם הדיבור, אז ס'דא עולם הדיבור איז דאס, איז דאס צוגעקומען נאך א זאך, ס'דא מחשבה און ס'דא אויכעט אז מ'קען צוקומען צו מחשבה דורך דיבור. אבער אז ס'נישטא קיין דיבור, יעמאלט האב איך נאר מחשבה. דער אלטער רבי זאגט דא אז אז ס'דא דיבור איז דאס כביכול מגביל די מחשבה.

דער אלטער רבי זאגט אז דער ענין איז געווען דווקא בזמן הגלות, נישט בזמן הבית. עס שטייט אמאל אין חסידות שטייט אזוי אז בזמן הבית איז אלוקות געשטאנען בגילוי. און מצד דעם אליין האט מען נישט דעם ענין ווי דער ענין איז בעצם, ווי דער ענין איז העכער פון גילוי. אלוקות איז געשטאנען בגילוי, עס איז געווען אן אנדערע, אן אנדער, אן אנדער תנועה. איז אלץ איז געשטאנען א תנועה פון גילוי, אפילו מחשבה איז געשטאנען א תנועה פון גילוי. אפילו די בחינה פון עצם די מחשבה איז געשטאנען א תנועה פון וואס מער וואס ס'קען נתקבל ווערן, וואס ס'קען נתגלה ווערן. אין זמן הגלות שטייט אלוקות בהתעלמות, איז לגבי אותיות הדיבור ווערט א העלם, אבער לגבי מחשבה ווערט אן עילוי. וואס איז די נקודה? די נקודה פון גלות איז וואס אלוקות שטייט בהתעלמות. און לגבי די בחינת הדיבור והגילוי פון אלוקות איז דא א חיסרון. אבער מצד דעם עצם ענין איז דא א מעלה מצד בחינת מחשבה ווייל זי, דער עיקר ענין פון, דער עיקר עילוי פון מחשבה איז דווקא מבחינת אלוקות. עס קומט ארויס דא אז פשוט א, אלעמאל זאגט מען אז אז דער פנימיות פון גלות, אז די, ירידה צורך עליה, דער פנימיות פון גלות, אפילו אז מ'איז ארם, בחיצוניות זאגט מען מפני חטאינו גלינו מארצינו. אז דער גלות איז אן עונש אויף די חטאים, אבער בפנימיות איז גלות נישט נאר א עונש, נאר גלות איז א תיקון, איז א סדר ווי צו קומען צו די, ווי צוצוקומען צו די שפעטערדיגע עליה פון לעתיד לבוא, ווי דער אלטער רבי זאגט דא, איז דא א מעלה אין גלות ס'האט דעם עצם ענין פון גלות, נישט נאר ווייל גלות איז א הכנה צו דער גאולה פון לעתיד לבוא, אין דער עצם ענין פון גלות איז דא א ספעציעלע מעלה. ווייל בזמן הבית א זמן פון גילוי, איז דא א מעלה אין גילוי טאקע. וואס איז גלות? גלות איז העלם פון אלוקות. אין העלם פון אלוקות איז דא א מעלה. אז אלוקות שטייט בהעלם איז דא א ספעציעלע מעלה, ווייל ס'איז דא א מעלה אין דאס וואס אלוקות שטייט בהעלם. פאר די אידן וואס קענען צוקומען צו אלוקות ווי ס'שטייט בהתעלמות. און מצד דעם ענין איז דווקא בזמן הגלות דא דער ענין. לגבי דיבור פון לגבי חיצוניות לגבי דיבור לגבי גילוי איז דאס א חיסרון ווייל ס'לייכט נישט געטליכקייט אבער מצד דעם אליין איז דא א מעלה דווקא ווייל מ'קען צוקומען טיפער אין אלוקות דאס איז א מורא'דיגע ווארט וואס דער אלטער רבי זאגט א מעלה אין דעם עצם ענין פון גלות דאס הייסט התעלמות אלוקות האט געבראכט אן עילוי פאר די אידן וואס זענען שייך צו עולם המחשבה מיט דעם עצם התעלמות האט דאס געבראכט אן עילוי אין עולם המחשבה דאס איז א יא ס'איז א מורא'דיגע ווארט. יא. און דערפאר איז די אלע גילויים פון פון פון פון פון אריזל פון פנימיות התורה געווען דווקא בזמן הגלות, דווקא אין גלות, נישט נישט בזמן הבית. עס קען זיין סתם אז אז אז אז למשל דער דער זאגט אז אז וואס די אלע גילויים זענען געווען בזמן הגלות זענען געווען אויכעט אין זמנים פון זייער שטארקע חושך, עס איז געווען אלעמאל דורך דורך א גרויסע העלם והסתר. זאגט זאגט אז אז גזירת תח ותט איז געווען נאכדעם וואס האט זיך געדרוקט דער שלה הקדוש. און על דרך זה אנדערע גילויים, כ'מיין מען זאגט יט כסלו איז געווען געווען נאך נאך א מעשה, איז דער עצם ענין פון גלות ברענגט ווערט א כלי צו עניינים וואס זענען העכער פון גדר גילוי, וויבאלד אז אלוקות שטייט אין א תנועה פון התעלמות, און מצד דעם אליין איז דא א מעלה פאר די עניינים פון אלוקות וואס איז העכער פון גדר גילוי.

זאגט ער דער המשך וואס דער אלטער רבי רעדט איצטער איז דא נאך נאך א קוועטשנדיקע קשיא, אויב מען זאגט א ספעציעלע מעלה אין זמן הגלות, אז דווקא בזמן הגלות איז מען קען משיג זיין די הויכע עילויים די הויכע מדריגות, און פארוואס שנואה לאה, פארוואס איז זמן הגלות א זמן פון חשך, פארקערט ס'איז דא א מעלה אין זמן הגלות איבער זמן הבית, זמן הבית איז געווען דווקא אלוקות וואס איז וואס איז וואס איז בגדר גילוי, אין זמן הגלות האט מען אלוקות ווי אלוקות איז בעצם, א איד זאל געקענט צוקומען צו זיין אינעם נאר דורך גלות, פארוואס כי שנואה לאה, פארוואס איז גלות נישט גוט?

פריער פאר אלע פיר זייטן, נאכדעם גייט דער בריח התיכון איז געווען געווען בדרך נס אז ס'האט זיך הופך געווען פון זיך אליין אויף אלע פיר זייטן, איז זאגט ער דער בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, וואס איז דער טייטש אין פנימיות הענינים, פירוש, שהוא הממשיך אור אין סוף ברוך הוא מן הקצה העליונה, דהיינו הקובע בכח הכל, כמו שנתבאר במקום אחר, דאס איז דער אלטער רבי רעדט, דאס איז די הגהות פון צמח צדק, דאס איז ער ממשיך אור אין סוף דער העכסטער מדריגה פון אור אין סוף, מן הקצה העליונה, אז די העכסטע מדריגה ווי ער איז זאל מאיר זיין אין דער מקום התחתון. בריח התיכון, ס'איז דא אמאל וואס ס'איז דא א השתלשלות מעליון לתחתון, בשעת דער גילוי קומט ארויף אין דער תחתון און שטייט עס אין א ירידה, אין א צמצום. יעקב'ס ענין געווען אט ווי דער אור שטייט במקורו ושורשו העליון, אזוי זאל דאס אנקומען אויכעט למטה אין דער נידעריגע מדריגה, דאס איז דער קצה העליון, דאס זאגט אלטער רבי, שממשיך אור אין סוף ברוך הוא מן הקצה העליונה, וואס איז דער קצה העליונה? איז אין דער הגהה, זאגט דער צמח צדק, דאס איז דער קו. דער אלטער רבי רעדט לכאורה א נידריגער מדריגה, בחינת כתר, און פון דארטן זאל מען ממשיך זיין למטה. ווי דער אלטער רבי הייבט אן, ווי איז ער ממשיך דער אור פון כתר למטה? הייבן הייבט זיך דאס אן, ולכן נאמר בו תוספת ו, ואלוקי יעקב, ס'שטייט מען זאגט אין דאווענען אלוקינו ואלוקי אבותינו, זאגט מען אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, פארוואס גיט מען, זאגט מען צו ו ואלוקי יעקב? ווייל דער ו', ו' איז דער ענין פון בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה, ו' איז אין אין קו ישר. ס'איז ווי דער ענין איז בעליונותו אזוי זאל דאס נמשך ווערן למטה, און א יוד איז דאך נאר א נקודה, און ו' איז דאך א קו, און דער קו איז א גלייכער קו, דאס הייסט ווי דער ענין שטייט בלמעלה אזוי אליין זאל דאס נמשך ווערן למטה, אן א שינוי און א ירידה, דאס איז א קו, אט דאס איז יעקב, ואלוקי יעקב, יעקב'ס ענין איז געווען ממשיך זיין פון דער קצה העליון אט ווי דער ענין לייכט אין די העכער מדריגות אזוי זאל דאס נמשך ווערן למטה. אה, דערנאך זאגט אלטער רבי ווי איז דאס נמשך למטה, זאגט רבי א גאנצער סדר, וכן, ווי זאגט מען, הקל הגדול הגיבור והנורא, און והנורא גייט אויף יעקב, זאגט הגדול, גדול איז חסד, דאס איז אברהם, גיבור איז איז יצחק, יצחק איז גבורה, און נורא איז יעקב, פארוואס שטייט נורא ו, עס איז והנורא, ס'הייסט א נורא איז בהמשך צו הגדול והגיבור, הגדול הגיבור והנורא, ס'הייסט דער נורא איז בצירוף מיטן גדול און מיטן גיבור, שמייחד ומחבר חסד וגבורה.

דאס הייסט ער יעקב איז ממשיך אין חסד וגבורה אז אין זיי זאל לייכטן כתר שלמעלה מהם, ער איז ממשיך אין זיי א ביטול, און וואס דרוקט זיך אויס אז אין חסד וגבורה איז פאראן א גילוי פון כתר, אז דורך דעם ווערט א ייחוד און א חיבור פון חסד וגבורה, דערפאר זאגט מען א חסד, הקל הגדול הגיבור והנורא, וואס טוט אויף דער והנורא, דאס הייסט דער והנורא איז מצרף דעם חסד מיטן דעם גדול מיטן גיבור, אז זיי זענען ביידע מצורף צו והנורא, דאס הייסט אז זיי ווערן ביידע מתייחד און מתחבר דורך דער נורא. דאס איז בנוגע צו די ספירות, און דאס איז ביז דער קצה התחתונה, וכל ההמשכה שלו הוא עד הקצה התחתונה, עס איז וואו נידעריג מען איז, וואס איז זיין נקודה, ברענגען כתר אז עס זאל לייכטן כתר צו וואס נידעריגער, דארף ער ברענגען א דוגמא פון חסד און גבורה, אז חסד מצד עצמו מצד איר אייגענעם ציור איז חסד, און גבורה מצד עצמו איז גבורה. וואס איז יעקב'ס עבודה? אז אין חסד וגבורה זאל מאיר זיין דער בחינת הכתר שלמעלה מהם, און וואס טוט עס אויף ביי זיי אז זיי ביידע ווערן נתבטל צו דער אור הכתר וואס איז העכער פון זיי, דורך דעם ווערן זיי נתייחד. איז וכל ההמשכה שלו הוא עד הקצה התחתון, דהיינו מבחינת מלכות עלמא דאתגליא ביז ממשיך זיין כתר צו דער גאר נידריגסטע מדריגה. און דערפאר וזהו ויאהב יעקב גם את רחל מלאה, פארוואס שכל תשוקתו היה להיות גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה בעלמא דאתגליא, שעל ידי זה יוכלו הכל לקבל, מה שאין כן מבחינת עלמא דאתכסיא. איז רחל מצד עצמה איז דיבור, לאו דווקא איז רחל'ס ענין אז זאל לייכטן אין דער דיבור

נישט זאל נישט זיין נאר פאר פאר פאר פאר העכער מענטשן, אלע אלע אידן זאלן האבן א שייכות מיט דעם, און וואס וואס איז די בעסטער כלי פאר יעקב? די בעסטער כלי פאר יעקב איז רחל, ווייל רחל איז געשטאנען אין א תנועה פון התפשטות, אין א תנועה פון התגלות, האט יעקב געוואלט ממשיך זיין זיין ענין צו רחל, אז רחל וואס איר ענין איז התפשטות זאל זי נעמען זיין ענין, וואס איז זיין ענין? יעקב ממשיך זיין כתר צו אלע מדריגות, במילא וועט רחל נוצן איר כלים אויף ממשיך זיין כתר צו אלע מדריגות. און יעקב זוכט רחל, ר, ר, יעקב וויל נישט לאה. לאה נעמט יעקב און האלט און האלט יעקב נאר פאר יחידי סגולה. י, לאה בלייבט אין עלמא דאתכסיא. וואס הייסט עלמא דאתכסיא? וואס פאר א מקבלים זענען כלים צו לאה? נאר מק אזעלכע מקבלים וואס שטייען אין א דביקות און אין א ביטול און אין א העלאה צו הערען דעם עצם ענין. און יעקב זוכט עס נישט. יעקב זוכט נישט ספעציעלע מקבלים וואס זיי זאלן ליגען בעיון און דאס וואס דער רב זאגט, יעקב וויל דאך אז אלע אידן אפילו א איד וואס שטייט נישט בביטול צו דעם דבר, אלע זאלן זיין מקבלים פון יעקב, נישט נאר די מקבלים וואס שטייען אין א ביטול און אין א דביקות צו דעם עצם ענין, נאר יעדער איד אפילו א איד וואס שטייט נישט בדביקות, אלע זאלן האבן א שייכות צו די מדריגה פון יעקב, דערפאר האט ער געוואלט דווקא האבן רחל, נישט לאה. ווייל לאה מאנט דווקא אזעלכע מקבלים וואס שטייען בדביקות, און נישט צו אלעמען, און יעקב האט געוואלט נוצן אז זיין ענין איז, יעקב'ס ענין דארף דורכגיין דווקא דורך לאה, דורך רחל, רחל איז דער בעסטער כלי אז זאל זיין דער התפשטות גמורה פון יעקב'ס ענין, דערפאר האט ער געוואלט דווקא רחל, נישט לאה, דאס איז דער אלטער רבי מייזעלס. שכל תשוקתו היה להיות גילוי אלוקו, גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה בעלמא דאתגליא, שעל ידי זה יוכלו הכל לקבל, ס'זאל נישט זיין קיין תנאים ווי צו מקבל זיין, אלע זאלן קענען מקבל זיין. מה שאין כן מבחינת עלמא דאתכסיא. אבער וואס זאל מאיר זיין אין רחל, איז אז דאס זאל מען געדענקען, רחל מצד עצמה איז התפשטות, אבער נישט אז עס זאל מאיר זיין דעם קצה העליון. יעקב וויל דאך אז דער אור אין סוף כתר זאל מאיר זיין עומד דא. כתר דער דרגה עליונה, און דערפאר זאגט דער אלטער רבי לכן כתיב וישק יעקב לרחל, וואס איז דער וישק יעקב לרחל? וישק איז געווען אז יעקב זאל ממשיך זיין צו רחל פון זיין פנימיות, אז רחל זאל אראפברענגען בהתפשטות יעקב'ס פנימיות, עס איז דער טיפסטע העכסטע מדריגה פון יעקב, דאס זאל זי נעמען און מגלה זיין און מאכן בהתפשטות, דערפאר איז געווען וישק יעקב לרחל, וואס איז דער ווארט וישק? על דרך שכתוב וישקהו, אזוי ווי ביי וישקהו פון יעקב און עשיו איז דא א נקודה, כ'ווייס נישט וואס דער אלטער רבי מיינט. ס'איז דהיינו שבחינת חבד שהוא זיווג נשיקין ואתדבקות רוחא ברוחא על דרך משל הנשיקין שבאים מחמת פנימיות האהבה. ס'איז דא א מדריגה פון דער אהבה וואס קען זיך ארויסברענגען בדיבור, און דאס איז נאר דער חיצוניות האהבה

דאס קומט ארויס דווקא פון נשיקין, נשיקין איז הייסט יחוד רוחא ברוחא, אז די ביידע רוחות, די ביידע, די ביידע זאגט מען, די ביידע פערזענליכקייטן ווערן עס אחד דורך דעם נישוק. און וישק יעקב לרחל אז רחל זאל נעמען נישט פון זיין חיצוניות פון דיבור מצד עצמו נעמט, ד'הייסט רחל מצד עצמה נעמט פון דער חיצוניות פון יעקב. און אין התפשטות, און יעקב האט געוואלט וישק יעקב לרחל, אז רחל זאל נעמען פון זיין עומק, פון זיין פנימיות, דערפאר האט ער געדארפט, דאס איז געווען דורך דער זיווג נשיקין, אז ער האט ממשיך געווען פון זיין פנימיות צו רחל, און דורך דעם איז רחל, רחל שטייט בהתפשטות, אבער וואס שטייט בהתפשטות, וואס גיבט זי ארויס, דער פנימיות פון יעקב. און דערפאר האט יעקב געוואלט דווקא האבן רחל. ווי אזוי זאגט מען, די הדגשה זאל זיין. זיין הדגשה איז נישט אויף די פנימיות, זיין הדגשה איז אז וואס מערער מענטשן זאלן האבן א שייכות צום רב.

וואס איז די שנאה? דער שנאה צו לאה הייסט ער האט נישט געוואלט אז לאה זאל אים מגביל זיין אז די ענין זאל שטיין בהתעלמות, געוואלט אז זאל דווקא שטיין בהתפשטות. לאה'ס זאך איז זי וויל נישט אז אלע זאלן נעמען, אז נאר תלמידים וואס זיי זיינען שייך צו דערהערן דעם ענין ווי ער איז לאמיתתו ממש, זיי, לאה וויל אז די מקבל זאל שטיין אין א תנועה פון העלאה, אין א תנועה פון קבלה. און רחל זאגט פארקערט, א וואו דער מקבל שטייט, וואו און אין וואס פאר א מצב דער מקבל שטייט, זאל דארטן אין זיין מצב אנקומען דעם עצם ענין. איז דערפאר האט יעקב געוואלט דווקא האבן רחל. א. וגם מבחינה זו המשיך ברחל. איז דער אלטער רבי מסביר די אנדערע צוויי פסוקים. וזהו שכתוב אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה, ס'איז אמאל חסידות פרעגט איך ווייס נישט די אנדערע מפרשים אויב פרעגן די קשיא, אז לבן האט אים געפרעגט וואס איז זיין דער שכר וואס וועסטו ארבעטן, לבן האט נישט געבעטן וויפיל צייט צו ארבעטן, יעקב אבינו האט אליין זיך מציע געווען אז איך וועל דיר ארבעטן זיבן יאר, אעבדך שבע שנים, וואס האט ער געוואלט, וואס האט ער געדארפט מציע זיין אזא אזויפיל יארן, זיבן יאר איז א לאנגע צייט, האט ער געדארפט בעטן צוויי יאר, און אז לבן זאגט אז ס'איז נישט גענוג האט ער געדארפט צוגעבן נאך א יאר, לכתחילה האט ער געשטעלט אז ער וועט אעבדך שבע שנים, וואס איז דער ווארט שבע שנים? ברחל בתך הקטנה זאגט ער אז ווייל דער אלטער רבי וויל דעם ענין ווי ער איז במקורו ושרשו, הייסט אז בכדי אז יעקב זאל משפיע זיין אז דער ענין זאל זיך אויפטאן, אז דער קצה הכי עליון זאל אנקומען צו דער מדרגה הכי תחתונה, אז זיין מדרגה זאל אנקומען צו רחל, דארף זיין א הכנה, דארף זיין א ספעציעלע עבודה פון שבע שנים, א עבודה פון זיבן יאר, עס קען נישט גיין, דארף זיין א הכנה צו דעם, עס איז נישט געווען גלאט א, עס איז, ער האט געדארפט ארבעטן צו לבנ'ען, וואס איז לבן? מען דארף פארשטיין וואס איז לבן, זאגט דער אלטער רבי אזוי, כי לבן הוא בחינת לובן העליון, מקור החסדים, שכולו רחמים פשוטים לית שמאלא בהאי עתיקא. ס'איז לבן איז זייער א העכער מדריגה, זייער העכער התגלות אלוקות, זעמער מיר, רק שלמטה נשפע בלבן גשמי. ס'איז נאר למטה איז דער איז דער איז לבן איז געווען לבן איז געווען לבן איז געווען ווער לבן איז, אבער לבן שורש למעלה איז גאר א העכער מדריגה, רחמים פשוטים, ומכל מקום כתיב כולו הפך לבן טהור הוא אפילו הנגע כולו. לאמיר זען אביסל ווייטער, ובלבן כתיב וישכם לבן בבוקר, שבכל יום מתגבר ונמשך אור חסד עליון, וינשק לבניו ובנותיו שנמשך לכל פרצופי האצילות זכרים ונקבות. ס'הייסט, לבן, שטייט אין חסידות וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ובנותיו, שטייט אז יעדער יעדער טאג אינדערפרי לייכט אן אור אתערותא דלעילא מלמעלה, וואס אויף וואס עס זאל נישט זיין, א מענטש וועקט זיך אויף אינדערפרי, וועקט ער אויף מיט א פרישקייט און ער וויל ער וויל זיך פירן גוט היינט.

אויף צו אריינגעבען אין א מענטשן א רוח טהרה ער זאל וועלן דינען דעם אייבערשטן, אזוי שטייט אין סמ"ך וא"ו איז דא אין דער המשך איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם. טא דאס איז בבחינת לבן אז ס'איז לייכט אור חסד דאס הייסט ס'איז נישט נוגע וואס איז די מדריגה פון דער פון דעם המשכה פון דעם אור ס'איז ס'איז נישט אן אור וואס קומט אן בפנימיות צו א איד ס'איז נישט וואס א איד ס'איז א התעוררות אזא התעוררות פון בחוץ עס איז נישט נוגע אין וואס פאר א מצב דער איד איז, ער קען זיין איינגעשלאפן מיט, ער איז איינגעשלאפן מתוך נידעריגע זאכן, כ'מיין א מענטש, ער געקענט זיך געפינען אין די נידעריגסטע מדריגות, וואו ער זאל נישט זיין, עס איז נישט נוגע וואו דער איד איז, יעדער, צו יעדער איד לייכט דער אתערותא דלעילא יעדן טאג אין די פרי, עס איז נישט נוגע וואו ער איז, און דער אור ווירקט נישט אויף אים באופן פנימי, עס איז נישט אז ער בייט זיך, ער ווערט, ער פילט זיך עפעס א מקיף'דיגע התעוררות אז ער וויל, היינט, לאמיר אננעמען דער טאג אויף א גוטן אופן, יעדער טאג איז דא אזא התעוררות דינען דעם אייבערשטן גוט היינט, איז דאס איז א מדריגה פון אור חסד, אזא מין סארט מדריגה, עס איז אזא העכער מדריגה וואס דערפאר וואס אור חסד, ער איז מאיר אומעטום צו אלעמען, ס'איז נישט נוגע צו יענער איז א כלי צו אים צו יענער איז נישט, ער איז מאיר אומעטום, דארף נישט האבן קיין כלים, און מצד שני וויבאלד ס'איז אזא העכער אור, במילא קומט עס נישט אן בפנימיות אין דער מקבל, עס בלייבט במקיף, ס'איז זייער א העכער מדריגה, ס'איז דאס די מדריגה פון כתר עליון, א מדריגה וואס איז העכער פון אלע הגבלות, דערפאר קען ער זיך הערן צו יעדער אידן באשר הוא שם, וואס פאר א מצב א איד זאל נישט זיין, און אינדערפרי, ער האט דאך נישט געדאוונט, דאך נישט געלערנט, נאך אלץ פאר אלץ, מענטש וועקט זיך אויף אינדערפרי און לייכט ביי אים דער אור חסד עליון, ומצד אחד פועלט דער אור אויף אים א פנימיות'דיגע זאך, אז ער האט אין זיך א רצון, ער וויל דינען דעם אייבערשטן, ער האט, ער וויל פירן זיך גוט, ער וויל גיין צום מנין היינט, און גיין צום מנין בזמן, און דאווענען גוט, מצד שני אבער, איז דער ענין פועלט נישט אויף אים בפנימיות, ער זאל זאל זיך בייטן צוליב דעם. זייער א העכער מדריגה. דאס איז די מדריגה פון לבן, אור חסד עליון. ס'איז א מדריגה פון חסד הייסט, ס'איז בלי גבול בתכלית, ס'איז מאיר צו אלעמען, אבער מצד דעם אז ס'איז בלי גבול, קומט עס נישט אן בפנימיות אין א אידן. דאס איז דארף דאס איז א אינטערעסאנטע זאך וואס די מין די בחינת לבן דאס זאגט אז דאס איז רחמים פשוטים דאס רחמים פשוטים הייסט אז ס'איז רחמים מדריגה התגלות אלקות אן א ציור אן א הגבלה דאס זאגט אז דאס איז רחמים פשוטים ס'איז מאיר צו אלעמען וואס לית שמאלא בהאי עתיקא אויב ס'איז דא א הגבלה אין דער גילוי אלוקות ס'איז דא עפעס א ציור אין דעם גילוי אלוקות איז דא וואו דער ענין איז מאיר דא איז דא וואו דער ענין איז נישט מאיר וויבאלד וויבאלד ס'איז רחמים פשוטים איז דאס מאיר אומעטום בשווה דאס מאיר אומעטום גלייך, דאס איז דארף נישט בכלל זיין א כלי צו דעם. איז רק שלום, על כן אם כולו הפך לבן טהור אפילו א נגע, דאס זאגט אלטער רבי דערפאר שטייט כולו הפך לבן לגבי נגעים, אז אויב כולו הפך לבן איז ווערט נטהר אפילו דער נגע, ווייל ס, דאס איז איז אויכעט פארבונדען מיט דעם, ס'איז אזא העכער מדריגה אז אפילו אז מ'געפינט זיך אין א מדריגה פון א נגע, איז אויב אויב ס'לייכט בחינת לבן ווערן אלע טהור, ווערן אלע ריין, ס'איז רחמים פשוטים העכער פון העכער פון הגבלה. ד, ווייל לבן כתיב וישכם לבן בבקר שבכל יום מתגלה ונמשך אור החסד עליון, וינשק לבניו ובנותיו שנמשך בכל פרצופי האצילות זכרים ונקבות, א, ואחר כך, ולבן שב למקומו, למעלה למעלה, אבער לבן אליין, דער מקיף, דאס איז נאר אינדערפרי, דערנאך גייט דער מקיף אוועק, און די נבראים בלייבן ווי זיי זענען. און יעקב זאגט, ויעקב הלך לדרכו, יעקב'ס ענין איז להמשיך בחינת לובן העליון הנ"ל, אז דער לובן העליון דאס זאל נמשך ווערן למטה מטה ברחל בתו הקטנה בחינת דיבור. יעקב'ס ענין איז צו ממשיך זיין דער לובן העליון, ממשיך זיין דאס למטה בחינת דיבור. זייער ס'איז שפעט. איז וואס האט וואס האט אלטער רבי געזאגט ביז איצט דער יעקב'ס ענין איז צו ממשיך זיין דעם קצה הכי עליון כתר ביז דער מקום הכי תחתון, דערפאר האט ער געדארפט פריער דינען לבן, ווייל לבן איז דער נתינת כח צו דעם ענין, לבן איז רחמים פשוטים, דער גילוי הבלתי מוגבל פון אלוקות, נאר לבן מצד עצמו לייכט אלוקות בלי גבול, ווער איז ממשיך אז דער גילוי אלוקות בלי גבול זאל אנקומען צו יעדער איינעם, דאס איז יעקב'ס עבודה. האט ער געדארפט פריער י י י אעבדך שבע שנים ממשיך זיין דער בחינה פון לבן אין אלע מדריגות אין אצילות ווי דער אלטער רבי זאגט. און דערנאך האט ער געקענט חתונה האבן מיט רחל און ממשיך זיין דער גילוי אפילו אין בי"ע, אפילו אין נידריגער, אפילו אין עולם וואס איז נידריגער פון אצילות. און איצטער הייבט אן דער אלטער רבי רעדן וואס טוט זיך אין בי"ע. ס'איז ביז איצט אעבדך שבע שנים איז אז א יעקב אבינו ארבעט אויף אראפברענגען דעם אור פון לבן, דער אור לובן העליון אראפברענגען דאס אין כלים דאצילות. און דערנאך האט ער חתונה מיט רחל און דורך רחל ברענגט ער די השפעה למטה אין בי"ע, אין די נידעריגע עולמות. און דער אלטער רבי רעדט איצטער דער חילוק פון אין בי"ע פון רחל מיט לאה. זע אז ס' איז נישט מענטשן. מען האט אפאר מינוט. מ'קען לערנען אביסל ווייטער. ולכן היתה רחל עקרה. כי הולדה, דערפאר רחל איז געווען עקרה, כי הולדה מבחינת הדיבור להיות גילוי בבי"ע, ואי אפשר להיות הולדה וגילוי בבי"ע שהן דבר נפרד ואי אפשר להתגלות אלא מבחינת לובן העליון הנ"ל. ס'איז געווען א שווערע עבודה. וויבאלד א רחל'ס ענין איז אז זאל מאיר זיין למטה אין די נברא ווי די נברא איז, נישט ווי די נברא שטייט אין א ביטול און א כליון ווי לאה, נאר ווי די נברא שטייט אין זיין מציאות אין זיין פירוד, דערפאר איז עס געווען זייער שווער ס'זאל זיין א לידה. רחל האט געקענט האבן השפעה אין בי"ע, אבער א לידה איז געווען שווער. פארוואס? לידה איז אז א מענטש זאל מוליד זיין בדומה לו. דאס איז לידה. נישט א מענטש קען האבן השפעה אויף זאכן, אבער האבן השפעה אז יענער זאל זיין אזוי ווי אים. יענער זאל האבן דעם זעלבן חיות ווי ער האט. דאס איז לידה. מאכן א צווייטער מענטש בדומה צו דעם אב ואם. און דאס איז געווען זייער שווער. אויב מ'איז מאיר דער אלוקות.

אט האבן זיי, די הגהה דאס מער אויסגעטייטשט דארט די צמח צדק, מה ש מה שנאמר לעיל דרחל נקראת עלמא דאתגליא לכאו' איז דאך ידה גילוי אין בי"ע מכל מקום להיות הגילוי דרך בחינת לידה קשה ביותר דאס זאגט ער אז זאל זיין א לידה איז שווער ווייל וואס איז לידה יש חילוק גדול בין שאר השפעות לבחינת לידה שגילוי עליה נעשה ווייל לידה איז אז ס'איז מאיר ווי דער משפיע איז און דאס איז געווען זייער שווער זאל מאיר זיין אין בי"ע דער זעלבער עומק מיט דעם זעלבן קאך אזוי ווי דאס איז אין אצילות איז זייער שווער. אבער לאה איז אנדערש, לאה וויבאלד אז וואספארא מקבלים זוכט לאה? נישט אלע, נישט גאנץ עולמות בי"ע, נאר ווי די נברא מקבל וואס שטייט אין א ביטול און דביקות, האט זי געהאט האט זי געהאט יא אסאך קינדער. ווייל וואס פאר קינדער האט זי געהאט? נישט קינדער וואס האבן א שייכות צו פירוד, צו גילוי, נאר אין עלמא דאתכסיא, אזעלכע נבראים וואס שטייען אין א ביטול און א כליון, צו דאס רעדט ער, די שבטים, ווי דער אלטער רבי איז מסביר,